בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף קל"ז. מיר הייבן אן דף קל"ז עמוד א', אויבן ביי די משנה, איז אזוי, אין די משנה גייען מיר זען א נייע מושג וואס אונז האבן מיר נאכנישט געזען, וואס ווערט אנגערופן טעה בדבר מצוה, וואס טייטש אזוי אונז ווייס מיר דאך אז ווען איינער איז עובר אן עבירה בשוגג שבת דארף ער ברענגען א חטאת, אבער וועלן מיר זען אז ס'איז דא מאן דאמרים וואס האלטן אז טאמער ס'איז געווען א טעה בדבר מצוה, ער האט געמאכט א טעות אין א מצוה, ער האט געמיינט ער טוט א מצוה, און צום סוף איז מען געוואויר געווארן אז ער האט קיין מצוה נישט געטון נאר האט געטון אן עבירה בשוגג, דעמאלטס איז דא מאן דאמרים וואס זאגן אז ער איז פטור פון א חטאת, איז גייט דא די משנה אויסרעכענען כל מיני ציורים וואס א מענטש מל'עט א קינד ווען ער טאר נישט מל'ען דאס קינד, וואס טייטש אונז האבן מיר דאך געזען אז א קינד מעג מען מל'ען שבת נאר ווען ס'איז די אכטע טאג, טאמער ס'איז א מילה שלא בזמנה טאר מען נישט מל'ן דאס קינד שבת, און טאמער מען מל'ט אזא קינד שבת בשוגג איז מען מחיוב א חטאת, פון דעסט וועגן גייען מיר זעהן געוויסע אופנים וואס קען זיין אז מ'איז פטור, זאגט די הייליגע משנה, מי שהיו לו שני תינוקות, טאמער איינער האט צוויי תינוקות, און ס'רעדט זיך ביי א ציור, וואס לאמיר זאגן א מענטש האט צוויי ווייבער, ביידע האבן געבוירן קינדער, אבער נישט די זעלבע טאג נאר איינס אוועקגערוקט פונעם אנדערן, אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת, וואס טייטש ביי איין פרוי איז געבוירן געווארן א קינד שבת און ביי זיין צווייטע פרוי איז געבוירן געווארן א קינד זונטאג וואס טייטש ער האט יעצט צו מאכן א שבת'דיגע ברית און א זונטאג'דיגע ברית איז געגאנגען דער איד ושכח ומל את של אחר השבת בשבת סקומט אן שבת ער דארף דאך היינט מאכן א ברית אנשטאטס מאכן די ברית אויף דאס קינד וואס מען דארף היינט מל'ען האט ער געמאכט א ברית אויף דאס קינד וואס מען דארף מארגן מל'ען וואס מען דארף מל'ען זונטאג זאגט די משנה חייב איז דער איד מחיוב א חטאת פארוואס ווייל אפילו מען וועט באלד זען ס'איז דא א מאן דאמר וואס האלט טעה בדבר מצוה פטור, טאמער א מענטש האט א מצוה צו טון און ער מאכט א טעות וואס טייטש דאס בעצם איז געווען זיין שוגג איז ער פטור, דא איז נישט דא די פטור, פארוואס? ווייל טעה בדבר מצוה איז נאר ווען סוף כל סוף די איד האט מקיים געווען א מצוה, וואס טייטש ער האט מקיים געווען א מצוה, נאר וואס ער האט נישט געטארט עס מקיים זיין יעצט ווייל יעצט איז עס אן עבירה, און מען וועט באלד זען א משל דערצו, אבער דא ביי די ציור, ווען איינער מל'עט א קינד וואס מען דארף מל'ען זונטאג, מען דארף אים מארגן מל'ען, און ער מל'עט אים היינט, איז דאס קינד קיינמאל נישט געווען מחיוב במילה, וואס טייטש ער האט קיין שום מצוה נישט געטון, און במילא אז סוף כל סוף האט ער ניטאמאל א מצוה געטון, ווערט עס נישט אנגערופן א טעה בדבר מצוה, און במילא זאגט די משנה איז יעדער מודה אז דער איד איז חייב א חטאת. אבער זאגט די משנה, אחד למול בערב שבת, ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת, וואס איז טאמער איינער האט צוויי קינדער איינס פרייטאג איינס שבת, ער דארף מאכן א פרייטאג'דיגע ברית און ער דארף מאכן א שבת'דיגע ברית, ס'קומט אן פרייטאג ער וויל מל'ען דאס קינד פון פרייטאג און ער זעהט מען קען נישט מל'ען דאס קינד צו ווייל דאס קינד איז קראנק צו וואס צו סתם ס'געווען אן אונס ער האט נישט געמל'עט פרייטאג א קינד ס'קומט יעצט אן שבת און ער וויל מל'ען די קינד פון היינט היינט איז דאך אויך דא א ברית אבער אנשטאטס דעם מל'עט ער דאס קינד פון פרייטאג וואס מ'האט נעכטן בעצם געדארפט מל'ען איז דא ווי נישט ווי, ווען ער מל'ט דאס קינד שבת, אין הכי נמי מען טאר נישט, און אין הכי נמי עס איז אן עבירה, אבער דא איז שוין דא א מצוה, ווייל נאך די אכטע טאג, וואס ביי די קינד איז דאס געווען נעכטן, איז שוין דא א מצוה צו מל'ן, און במילא ביי אזא ציור, זאגט די משנה ר' לעזער מחייב חטאת, ור' שיע פוטר, דא איז דא א מחלוקת, דא איז ר' לעזער מחייב א חטאת, פארוואס ווייל ר' לעזער זאגט, ווי נישט ווי, ער האט געטון דא אן עבירה, ס'גייט מיר נישט אן טעה בדבר מצוה האלט נישט פון די פטור, פון טעה בדבר מצוה, אבער רב שיע זאגט די איד איז פטור פון א חטאת, פארוואס? ווייל ס'איז טעה בדבר מצוה און ער האט געטוהן די מצוה, ער האט געטוהן דא א מצוה פון מילה אין הכי נמי מ'האט נישט געטארט, אבער ס'איז דאך געווען א שוגג, און ביי אזא ציור זאגט רב שיע די איד איז פטור. זאגט די הייליגע גמרא. רב הונא מתני חייב, רב יהודה מתני פטור. וואס טייטש אונז האמער דא א מחלוקת אמוראים וויאזוי מ'דארף גורס זיין אין די משנה. רב הונא איז גורס אזוי ווי אונז האמער געלערנט אז וואס? אז ווען די איד האט נישט געהאט בעצם דא קיין מצוה, ווען דאס קינד איז געווען א קינד וואס מען דארף מל'ען זונטאג, און מען האט גע'מל'עט דאס קינד שבת, האמער געזען אין די משנה יעדער איז מודה מ'איז חייב, נאר וואס דען ביי א פרייטאג'דיגע ברית, מען וועט עס רופן א פרייטאג'דיגע קינד וואס מען מל'עט שבת, איז ביי אזא ציור דא א מחלוקת, און אזוי לערנט טאקע רב הונא, אבער רב יהודה לערנט אנדערש, רב יהודה לערנט פטור וואס טייטש רב יהודה לערנט אז דארט ווי מען מל'עט א פרייטאג'דיגע קינד שבת, וואס טייטש מען טוט למעשה א מצוה, דארט זאגט רב יהודה יעדער האלט אז מען איז פטור, פארוואס ווייל טעה בדבר מצוה יעדער איז מודה צו די דין פון טעה בדבר מצוה, נאר ווען איז די מחלוקת לויט רב יהודה פארקערט, ווען מען מל'עט א זונטאגדיגע קינד שבת, וואס למעשה האט מען נישט געטון קיין מצוה, איז דארט איז די מחלוקת פון רבי לעזער רבי שיע אז רבי לעזער מחייב פארוואס ווייל ווי נישט ווי האט ער נישט געטון קיין מצוה, און רבי שיע זאגט פטור פארוואס ווייל דאס ווערט אויך אנגערופן א טעה בדבר מצוה, זאגט יעצט די גמרא, רב הונא מתני חייב דתניא. רב הונא גייט יעצט ברענגען א ראיה צו זיין גירסא וואס טייטש צו אונזער גירסא אין די משנה. שטייט אין די ברייתא אזוי, אמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר האט געזאגט לא נחלקו רבי אליעזר ורבי שיע על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול בשבת ואחד למול לאחר השבת ושכח ומל את של אחר השבת בשבת שהוא חייב וואס טייטש יעדער איז מודה אז ווען מען מל'עט א זונטאג'דיגע קינד שבת, איז היות וואס דער מענטש האט דאך נישט געטון דא קיין מצוה, ער האט געמל'עט א קינד פאר די צייט, איז יעדער מודה ביי אזא ציור מ'איז חייב א חטאת. על מה נחלקו? זאגט ר' שמעון בן אלעזר אין די ברייתא ווען איז יא די מחלוקת, אזוי ווי אונז האבן געזען אין די משנה, על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת, שר' אליעזר מחייב חטאת ור' שיע פוטר, די מחלוקת איז ווען מען מל'עט א פרייטאג'דיגע קינד שבת. וואס ביי אזא ציור טוט מען דאך א מצוה, דא איז דא א מחלוקת רב לעזער זאגט מען זאגט נישט טעה בדבר מצוה, און רב שיע זאגט מען זאגט דא טעה בדבר מצוה היות וואס די איד האט געטון א מצוה און ממילא איז ער פטור, זאגט די גמרא יעצט וואס איז טאקע די מקור פון די טעה בדבר מצוה אז מען איז פטור אז מען איז חייב וואס איז די מקור פון רב לעזער פון רב שיע, זאגט די גמרא שניהם לא למדוה אלא מעבודת כוכבים, ביידע האבן עס ארויסגעלערנט פון די חטאת וואס איינער ברענגט ווען ער דינט עבודה זרה, ביי די חטאת פון עבודה זרה שטייט תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה וואס טייטש מ'לערנט ארויס אלע חטאות פון דעם חטאת, און ממילא איז דא א מחלוקת ביי דעם, וואס טייטש אזוי, ר' לעזער סבר, ר' לעזער האלט, כעבודת כוכבים, מה עבודת כוכבים אמר רחמנא לא תעביד וכי עביד מיחייב, הכא נמי לא שנא, וואס טייטש אזוי ווי ביי עבודה זרה זאגט די תורה מ'טאר נישט דינען עבודה זרה, וואס איז טאמער איינער דינט יא עבודה זרה בשוגג, דארף ער ברענגען א חטאת, די זעלבע זאך דא, די תורה זאגט מען טאר נישט מל'ען, ס'מילה שלא בזמנה, געקומען א איד גע'מל'עט אפילו ס'איז טאקע א פרייטאג'דיגע קינד, אבער ווי נישט ווי היינט טאר מען נישט מל'ען האסט גע'מל'עט, ס'איז פונקט די זעלבע זאך ווי איינער וואס דינט עבודה זרה בשוגג, און ממילא דארף מען ברענגען א חטאת. מה שאין כן רב שיע, פון ווי לערנט רב שיע ארויס טעה בדבר מצוה איז אנדערש? זאגט רב שיע ווייל התם דלאו מצוה הכא מצוה, ווייל מען פארגלייכט עס טאקע צו עבודה זרה זאגט רב שיע וואס טייטש אזוי ווי ביי עבודה זרה איז דאך נישט דא קיין מצוה ווען א מענטש דינט עבודה זרה בשוגג טוט ער נישט קיין מצוה איז נאר ביי אזא ציור וואס א מענטש טוט נישט קיין מצוה דארט איז מען מחויב א חטאת זאגט רב שיע אבער ביי טעה בדבר מצוה ווען א מענטש טוט א מצוה דארט האלט רב שיע אז מען איז פטור און מען לערנט אלץ ארויס פון דעם חטאת זאגט יעצט די גמרא אזוי האט רב הונא א ראיה געברענגט פון א ברייתא זאגט די גמרא רב יהודה האט אויך א ברייתא רב יהודה מתני פטור דתניא מיר האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא ווי די גירסא פון רב יהודה אין די ערשטע ברייתא האבן מיר געזען ווער די מאן דאמר וואס זאגט די ערשטע ברייתא רבי שמעון בן אלעזר, די צווייטע ברייתא זאגט רבי מאיר, דתניא אמר רבי מאיר, רבי מאיר לערנט אויך ווי רבי יודא, אז וואס? אז לא נחלקו רבי אליעזר ורבי שיע על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת שהוא פטור. ס'טייטש יעדער איז מודה לויט רבי מאיר, אזוי ווי רבי יודא זאגט, אז ווען מ'מל'עט א פרייטאג'דיגע קינד שבת, איז היות וואס דער מענטש האט געטוהן א מצוה, איז אוודאי די דין אז ער איז פטור ווייל ס'הייסט א טעה בדבר מצוה, נאר וואס דען על מה נחלקו ווען איז יא די מחלוקת, על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול לאחר השבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של אחר השבת בשבת, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי שיע פוטר, טאמער איך האב א קינד וואס מען דארף מל'ען זונטאג, און איך מל'ע אים שבת, וואס דא ווי נישט ווי האט ער קיין מצוה נישט געטוהן, איז ביי אזא ציור דא א מחלוקת רבי אליעזר רב שיע, און פון ווי לערנט מען ארויס די שיטות, וואס טייטש לויט די גירסא, וואס איז די מקור פון רבי אליעזר און וואס איז די מקור פון רב שיע, זאגט די גמרא ושניהם לא למדוה אלא מעבודת כוכבים, רבי אליעזר סבר כעבודת כוכבים, מה עבודת כוכבים אמר רחמנא לא תעביד וכי עביד מיחייב, הכא נמי לא שנא. וואס טייטש אזוי ווי ביי עבודה זרה, ווען א מענטש דינט עבודה זרה טוט ער דאך נישט קיין מצוה, און ממילא דא אויך האלט ר' לעזער, על כל פנים לויט די גירסא פון ר' מאיר, אז היות וואס דער איד האט דאך נישט מקיים געווען א מצוה, איז פאר דעם ביי אזא ציור איז ער חייב, וואס טייטש טאמער אוודאי ער וועט מקיים זיין א מצוה, לויט ר' מאיר איז ר' לעזער אויך מודה אז ווי נישט ווי ער האט געטון א מצוה איז ער פטור, אבער טאמער בפועל האט ער נישט געטון קיין מצוה, למשל ביי א ציור וואס דאס קינד איז א זונטאגדיגע קינד און מל'עט אים שבת, ביי אזא ציור זאגט רבי לעזער חייב, ורב שיע, רב שיע זאגט דא אז אפילו ביי אזא ציור, אפילו ביי א זונטאגדיגע קינד, איז מען אויך פטור, פארוואס ווייל התם לא טריד במצוה הכא טריד במצוה, וואס טייטש זאגט דא רב שיע א מורא'דיגע נקודה, ווי נישט ווי זאגט רב שיע, אפילו דער מענטש האט טאקע נישט געטון א מצוה, אבער ס'איז דא דא א מצוה, וואס איז די מצוה וואס ס'איז דא דא, ס'איז דא דא א צווייטע קינד, דאס צווייטע קינד דארף מען דאך היינט מל'ען, און במילא דער איד איז פארנומען, ער האט זיך אנגעטון א גארטל, היינט אינדערפרי ער גייט מל'ען א קינד, אוודאי האט ער געמעגט אנטון דעם גארטל, אוודאי האט ער געמעגט צוגרייטן דאס מעסער, ער האט דאך געוואלט טון א מצוה, און במילא גייט מיך נישט אן אז למעשה בפועל האט ער נישט געטון די מצוה, גייט מיך נישט אן אז למעשה בפועל האט ער געמל'עט א קינד וואס מען האט נאכנישט געטארט מל'ען, ווייל דאס קינד דארף מען בעצם מארגן מל'ען. ווי נישט ווי זאגט ר' יהושע, לויט די גירסא פון ר' מאיר און פון רב יהודה, אז היות וואס די מענטש איז געווען טרוד במצוה איז ער אויך פטור, און דאס לערנט מען אויך ארויס פון עבודה זרה. ברענגט אונז די גמרא א דריטע ברייתא, וואס בעצם די דריטע ברייתא זאגט אויך ר' מאיר, וועלן מיר זען ס'א סתירה מיט די צווייטע ברייתא און די גמרא גייט פארענטפערן, און למעשה טאקע שטימען די צוויי ברייתא'ס. זאגט די גמרא תני רבי חייא, מ'האבן מיר געזען א דריטע ברייתא אזוי, א מאדנע ברייתא. זאגט די ברייתא אומר היה ר' מאיר, לא נחלקו ר' אליעזר ור' יהושע על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת שהוא חייב, וואס טייטש זאגט די ברייתא יעדער איינער איז מודה אז ווען מען מל'עט א פרייטאג'דיגע קינד שבת איז יעדער מודה אז מ'איז חייב, נאר וואס, על מה נחלקו ווען איז יא די מחלוקת? על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול לאחר השבת ואחד למול בשבת ושכח ומל את של אחר השבת בשבת? שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר, וואס טייטש טאמער א זונטאגדיגע קינד האט מען געמל'עט? דא איז שוין דא דא זאגט שוין רבי יהושע אז פטור, וואס בעצם דאך די ברייתא זעהר מאדנע, ווייל די ברייתא זאגט, דארף אריינטראכטן, די ברייתא זאגט אזוי, לויט רבי יהושע, לאמיר רעדן לויט רבי יהושע ווייל לויט רבי אליעזר איז מען אלע מאל חייב, לויט רבי יהושע קומט אויס אז ווען איינער האט א קינד א פרייטאגדיגע קינד און ער מל'עט דאס קינד שבת, וואס בעצם טוט ער דאך א מצוה, ביי אזא ציור זאגט רבי יהושע חייב, ס'גייט מיך נישט אן צו טון א מצוה, מה שאין כן ביי א זונטאג'דיגע קינד, וואס א זונטאג'דיגע קינד ווען מ'מל'עט אים שבת טוט מען גארנישט אפילו א מצוה נישט, ביי אזא ציור זאגט רבי יהושע אז פטור, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט ווי דאס ארבעט, השתא רבי יהושע סיפא דלא קא עביד מצוה פוטר, מה דאך אין די סיפא וואס דער מענטש טוט אינגאנצן נישט קיין מצוה, זאגט רבי יהושע טרוד במעשה מצוה איז פטור, איז רישא דקא עביד מצוה מחייב? קען דען זיין אז די רישא וואס דער מענטש טוט בפועל א מצוה איז פונקט ביי אזא ציור רבי יהושע יא מחייב? ענפערט די גמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אין בית מדרש פון רבי ינאי האט מען געענפערט אזוי, רישא כגון שקדם ומל של שבת בערב שבת, דלא ניתנה שבת לדחות, וואס טייטש אזוי, דאס וואס שטייט אין די רישא פון די ברייתא אז ווען מען מל'עט א פרייטאג'דיגע קינד שבת איז מען חייב, וואס בעצם א פרייטאג'דיגע קינד וואס מען מל'עט שבת טוט מען דאך א מצוה, איז פשט דערפון איז נישט די זעלבע ציור וואס אונז האבן מיר פריערט געזען, נאר דא איז פשט ס'איז געווען א גאנצע טויש, וואס טייטש ס'איז געווען א גאנצע טויש, איז נאכאמאל לאמיר זאגן די ציורים, ס'איז געווען דא א איד וואס האט געהאט א קינד פרייטאג, און האט געהאט א קינד שבת, ס'קומט יעצט פרייטאג קומעדיגע וואך, מ'דארף היינט מאכן די פרייטאג'דיגע ברית, גייט דער איד און ער מל'עט דאס שבת'דיגע קינד פרייטאג, וואס טייטש אין די פריערדיגע ציור האט מען גערעדט, אין די ציור פון די משנה און די ציור פון די ברייתות, האט מען נישט גערעדט ביי אזא ציור, מ'האט גערעדט ביי א ציור וואס פרייטאג האט מען גארנישט געמל'עט, ביידע קינדער האט מען נישט געמל'עט פרייטאג, שבת האט מען געמל'עט דאס קינד פון פרייטאג, ווייל פרייטאג האט מען נישט געקענט, צו ס'איז סתם געווען א אונס. דא רעדט מען א נייע ציור זאגט די גמרא. דא ביי די דריטע ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'האט יא געטוישט, מ'האט געמל'עט די שבת'דיגע קינד פרייטאג, יעצט קומט יעצט שבת און מ'דארף מל'ען א קינד, גייט דער איד און ער מל'עט די פרייטאג'דיגע קינד שבת. ביי אזא ציור, זאגט די גמרא, זאגט אונז די ברייתא, איז דער איד חייב. איי פארוואס איז ער חייב? ער איז דאך געווען טרוד במעשה מצוה נישט נאר דאס האט דאך געטוהן א מצוה, ווייל דאס קינד ווי נישט ווי איז א מצוה אים צו מל'ען, פון דעסט וועגן ווייסט פארוואס מ'איז חייב זאגט די גמרא, ווייל די איינציגסטע סיבה וואס כ'האב געגעבן פאר דעם איד א פטור אלס טרוד במעשה מצוה איז אזוי ווי ווייל מ'האט פריערט מסביר געווען אין די צווייטע ברייתא, ווייל דער איד ווען ער איז אויפגעשטאנען אינדערפרי האט אנגעטוהן זיין גארטל, דער איד ווען ער איז אויפגעשטאנען אינדערפרי האט צוגעגרייט דאס מעסער, האט ער דאך געהאט א קינד בעצם וואס מ'דארף היינט מל'ען, ער האט געטוהן אלעס ריכטיג נאר צום סוף האט זיך געגעבן עפעס א טויש אויף דא, דא דער קינד וואס מען האט געדארפט היינט מל'ען איז שוין גע'מל'עט, וואס טייטש דער גארטל וואס ער טוט אן אינדערפרי איז נישט קיין גוטן גארטל, דער גאנצער שבת האט נישט קיין שום וועג ווי מען קען דאס דוחה זיין, ווייל ס'איז נישט דא בעצם קיין שבת'דיגע ברית, און ביי אזא ציור, זאגט די גמרא, זאגט אונז די ברייתא אז רב שיע וועט אויך מודה זיין אז דער איד איז חייב, ווייל ער האט נישט קיין היתר אינגאנצן ארויסצושלעפן א מעסער דא, מה שאין כן סיפא, די ציור פון די סיפא פון די ברייתא וואס רעדט זיך אז מען מל'עט א זונטאגדיגע קינד שבת, דארט זאגט טאקע די גמרא ניתנה שבת לדחות, וואס טייטש דא ווי נישט ווי איז דא א שבת'דיגע ברית אויכעט, און ממילא טאקע לויט רב שיע, אזוי ווי מען האט מסביר געווען בשיטת ר' מאיר בשיטת ר' יודא, וואס זיי זאגן אז רב שיע האלט אז די עיקר איז אז ס'איז דא א ברית היינט, אז דער איד איז טרוד במעשה מצוה, ער האט א רעכט צו זיין טרוד במעשה מצוה, וועט אוודאי זיין די ציור אז אפילו טאקע בפועל נישט מקיים געווען קיין מצוה, אפילו טאקע געמאלעט א זונטאגדיגע קינד היינט, וואס איז דאך פאר די זמן פון מילה, אבער פון דעסט וועגן, היות וואס איז אויך דא דא א שבת'דיגע קינד, האט שוין דער איד דער היתר, ס'טייטש ניתנה שבת לדחות, און ממילא פאר דעם לויט רב שיע איז מען פטור. און ממילא יעצט איז שוין אויך נישט קיין סתירה פון די ברייתא און די פריערדיגע ברייתא אלעס שטימט, ר' מאיר און ר' יודא לשיטתיהם. זאגט אבער די גמרא, אמר ליה רב אשי לרב כהנא, האט רב אשי געפרעגט פון רב כהנא, רישא נמי, ניתנה שבת לדחות לגבי תינוקות דעלמא. וואס טייטש פארוואס זאל מען אויך נישט זאגן די סברה אז ווי נישט ווי איז דאך דא דא נאך קינדער אויפן וועלט וואס מען דארף היינט מל'ען שבת, און במילא זאל מען זאגן אז ווען דער איד האט אנגעטון דאס גארטל אינדערפרי צו מל'ען, איז עס יא געווען באופן היתר, פארוואס ווייל ווי נישט ווי האט געקענט מל'ען א צווייטע קינד. זאגט די גמרא ניין, להאי גברא מיהא לא איתיהב, וואס טייטש ווי נישט ווי פאר דעם מענטש איז נישט געווען קיין צווייטן קינד, און במילא אז ער האט נישט געהאט בפועל דא א קינד, וואס מען האט געדארפט היינט מל'ען, איז ביי אזא ציור, האלט רב שיע, אז אוודאי מען זאגט נישט אז טועה בדבר מצוה, און פאר דעם ביי אזא ציור איז אוודאי חייב. זאגט די הייליגע משנה, קטן, נימול, לשמונה, לתשעה, לעשרה, און לאחד עשר, און לשניים עשר, לא פחות ולא יותר. ס'טייטש מאכט זיך אמאל אז מען דארף מל'ן א קינד די אכטע טאג, ס'מאכט זיך אמאל מען דארף מל'ן א קינד די ניינטע טאג, מאכט זיך אמאל די צענטע טאג, די עלעפטע טאג, די צוועלפטע טאג, קיינמאל נישט ווייניגער פון אכט, קיינמאל נישט מער פון צוועלף, און די משנה רעכנט אויס הא כיצד ווען איז דער ציור, זאגט די משנה אזוי כדרכו לשמונה, ס'טייטש א קינד וואס איז געבוירן נארמאל, אכט טאג שפעטער מל'עט מען אים, נישט קיין חילוק צו ס'איז שבת צו ס'איז יעדן טאג פון וואך, די אכטע טאג מל'עט מען א קינד, דאס איז בדרך כלל די סדר. וואס איז אבער טאמער נולד לבין השמשות, דעמאלטס איז נימול לתשעה, טאמער א קינד איז געבוירן בין השמשות, ס'איז א ספק היינט, ס'איז א ספק מארגן, למשל, זונטאג נאכט, בין השמשות מ'ווייסט נישט ס'איז זונטאג צו מאנטאג, קען מען נישט מל'ן דאס קינד קומענדיגע וואך זונטאג, ווייל אפשר איז ער געבוירן מאנטאג און במילא מל'ט מען אים מאנטאג, אבער ווען מ'מל'ט אים מאנטאג, איז קען זיין די קינד איז געבוירן זונטאג, ממילא אזא קינד מל'ט מען די ניינטע טאג, וואס טייטש ס'קען זיך אמאל מאכן מ'זאל אים מל'ן די ניינטע טאג. ווייטער, זאגט די משנה בין השמשות של ערב שבת, נימול לעשרה, טאמער א קינד איז געבוירן בין השמשות פון ערב שבת, טייטש ערב שבת פרייטאג צו נאכטס בין השמשות, דעמאלטס מל'ט מען אים צען טאג שפעטער, פארוואס ווייל פרייטאג קען מען אים נישט מל'ן, ווייל אפשר איז ער געבוירן שבת, שבת קען מען אים נישט מל'ן, ווייל אפשר איז ער געבוירן פרייטאג און טאמער איז ער געבוירן פרייטאג איז דאך א מילה שלא בזמנה קען מען אים נישט מל'ן שבת אויך. קומט אויס די ערשטע מאל וואס מען קען אים מל'ן איז ווען? זונטאג. און פון די צווייטע צד קען זיין דאס קינד איז גאר געבוירן פרייטאג און ממילא אז ער געבוירן פרייטאג איך מל אים זונטאג דאס איז צען טאג שפעטער. ווייטער זאגט די משנה יום טוב לאחר שבת נימול לאחד עשר. יום טוב, א מילה שלא בזמנה איז אויך נישט דוחה יום טוב. און ממילא טאקע טאמער יום טוב געפאלט זונטאג און דאס קינד איז געבוירן פרייטאג צונאכטס בין השמשות איז פרייטאג קען מען אים נישט מל'ן, שבת קען מען אים נישט מל'ן, זונטאג יום טוב קען מען אים נישט מל'ן, קען מען אים נאר מל'ען מאנטאג דאס איז עלף טאג שפעטער, ווייטער שני ימים של ראש השנה נימול לשנים עשר, טאמער זונטאג מאנטאג איז ראש השנה, און א וואך פריער האט פרייטאג צו נאכט בין השמשות ס'קינד געבוירן, קען מען אים נישט מל'ען נישט פרייטאג שבת זונטאג אדער מאנטאג, מל'עט מען אים דינסטאג דאס איז צוועלף טאג שפעטער, איז ביי די אלע ציורים זעהן מיר שוין אז ס'דא אמאל וואס מ'מל'ט א קינד די אכטע די ניינטע די צענטע די עלעפטע און די צוועלעפטע, פירט די משנה אויס, קטן החולה אין מוהלין אותו עד שיבריא, א קינד וואס איז קראנק, ער איז רויט, ער איז געל האט מען געזעהן, איז ביי די אלע ציורים מל'עט מען נישט ווי לאנג ער ווערט נישט געזונט, און וועלן מיר זען די גמרא וואס טייטש ווערן געזונט, זאגט די הייליגע גמרא אמר שמואל, חלצתו חמה נותנין לו כל שבעה להברותו, וואס טייטש שמואל זאגט אז ווען א קינד ווערט געזונט, ער איז געווען קראנק און ער איז געזונט געווארן, מל'עט מען אים נישט גראד, נאר וואס דען, מען געבט נאך א וואך, און נאר נאך א וואך וואס ער ווערט גוט שטארק נאר דעמאלטס מל'עט מען אים, זאגט די גמרא איבעיא להו מי בעינן מעת לעת, מען דארף האבן זיבן טאג א מעת לעת, וואס טייטש לאמיר זאגן ער איז געזונט געווארן נאכמיטאג, איז נאר זיבן טאג שפעטער נאכמיטאג, אדער ניין, זיבן טאג די זיבעטע טאג אינדערפרי קען מען אים שוין מל'ן, פרובירט די גמרא צו ברענגען א ראיה תא שמע, דתני לודא, ווייל מיר האבן געלערנט א ברייתא פון לודא, לודא איז געווען א נאמען פון א חכם, יום הבראתו כיום הולדו, אזוי זאגט די ברייתא, אז די טאג וואס ער ווערט געזונט, איז אזוי ווי די טאג וואס ער איז געבוירן. לכאורה מאי לאו, מה יום הולדו לא בעינן מעת לעת, אף יום הבראתו לא בעינן מעת לעת, אזוי ווי ווען א קינד ווערט געבוירן דארף מען נישט קיין מעת לעת, די זעלבע זאך די יום הבראתו, די טאג וואס ער ווערט געזונט דארף מען אויך נישט קיין מעת לעת, וואס טייטש ביידע מאל קען מען מל'ען די זיבעטע טאג אינדערפרי אדער די אכטע טאג אינדערפרי, ביים געבוירן איז עס די אכטע טאג אינדערפרי, און ביים געזונט ווערן איז עס די זיבעטע טאג אינדערפרי, זאגט די גמרא לא, ס'נישט קיין ראיה פון די ברייתא, עדיף יום הבראתו מיום הולדו, דאילו יום הולדו לא בעינן מעת לעת ואילו יום הבראתו בעינן מעת לעת, קען זיין די ברייתא אוודאי זאגט נישט די דין, נאר די עיקר חידוש פון די ברייתא איז בעצם די דין פון שמואל אז ווען א קינד ווערט געזונט געבט מען אים א וואך, פאר א וואך פאר זיבן טאג מל'עט מען אים נישט, און דאס מיינט די ברייתא צו זאגן, אבער אוודאי קען זיין אז יום הבראתו דארט זאגט מען יא מעת לעת טאמער ער איז געזונט געווארן נאכמיטאג, מל'ט מען אים נאר די זיבעטע טאג נאכמיטאג. זאגט די הייליגע משנה, אלו הן ציצין המעכבין את המילה, מ'האמיר געזעהן אז ס'דא ציצין המעכבין את המילה, ציצין שאין מעכבין את המילה, די ציצין המעכבין את המילה טאמער מ'נעמט עס נישט אראפ איז דאס קינד אינגאנצן נישט גע'מל'ט, און ממילא גייט יעצט די משנה זאגן וואס איז דאס די ציצין המעכבין, זאגט די משנה, בשר החופה את רוב העטרה, וואס טייטש די עטרה? דאס איז די געהויבענע שטיקל פלייש א רינגל פון ארום און ארום, טאמער עס איז צוגעדעקט רוב פון די עטרה מיט הויט, דאס איז ציצין המעכבין, מען מוז דאס אראפנעמען, טאמער נישט איז דאס קינד נישט געמל'עט, און ממילא זאגט טאקע די משנה ואינו אוכל בתרומה טאמער ס'איז א כהן, א כהן א ערל טאר נישט עסן קיין תרומה, א כהן וואס האט די ציצין המעכבין טאר קיין תרומה נישט עסן ווייל ער הייסט א ערל, זאגט די משנה ווייטער ואם היה בעל בשר, טאמער דער נימול, דער וואס מ'האט גע'מל'עט איז א גראבער, דעמאלטס מתקנו מפני מראית עין, וואס טייטש דארט, עס קען אמאל זיין אז ס'זאל נישט זיין ציצין המעכבין, וואס טייטש, בעצם די ברית איז געווען א גוטע ברית, די מילה איז געווען א גוטע מילה, אבער פון די צווייטע זייט ס'קוקט נישט אויס גוט ווייל די פלייש שטופט אראפ די הויט פון ארום און ארום, קוקט עס אויס אז ס'איז איבערגעבליבן ציצין המעכבין, איז ביי אזא ציור, זאגט די משנה אז מפני מראית עין עס זאל נישט אויסקוקן ווי א ערל, פאררעכט מען עס און מען נעמט אראפ די הויט. פירט יעצט די משנה אויס, מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל, מען דארף אויך מאכן פריעה, פריעה האט מען געזען אז די ערלה איז א דיקע שטיקל הויט, אונטער דעם איז דא א דינע שטיקל הויט, די דינע שטיקל הויט דארף מען אויך אויפרייסן מיטן פינגער און עפענען, טאמער נישט הייסט עס נישט געמאלעט און ממילא זאגט דא די משנה מ'דארף טאקע מאכן פריעה. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב אבינא אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב, בשר החופה את רוב גובהה של עטרה, וואס טייטש די משנה מיינט נישט רוב העטרה אז ארום און ארום די עטרה דאס מיינט רוב, מ'קען זאגן וואס מיינט רוב העטרה, אז די גאנצע עטרה קוק איך אן ווי א רינגל, טאמער רוב רינגל איז צוגעדעקט דאס איז רוב העטרה, דא זאגט די גמרא ניין נישט דאס מיינט מען, רוב העטרה מיינט רוב דיקקייט פון די עטרה, אפילו טאמער ביי א קליינע שטיקל, ביי א קליינטשיגע חלק פון די עטרה איז צוגעדעקט דאס רוב, איז הייסט עס שוין רוב העטרה און מען דארף עס אראפנעמען דאס הייסט ציצין המעכבין. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין משנה ואם היה בעל בשר איז מתקנו מפני מראית העין, זאגט די גמרא אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, קטן המסורבל בבשר, א קטן וואס איז א בעל בשר איז א גראבער, רואין אותו, איז מען אים בודק אזוי כל זמן שמתקשה ונראה מהול וואס טייטש מען וויל בודק זיין צו ס'איז טאקע ציצין המעכבין צו נישט און במילא איז מען בודק אזוי ווען די גיד ווערט פארהארטעוועט און ס'קוקט אויס מהול נישט ווען ס'ווייך ווען ס'איז הארט טאמער מ'זעהט אז ס'איז מהול ווען ס'איז הארט איז פשט ווען ס'שטעקט זיך ארויס די אבר זעהט מען אז די עטרה איז אינגאנצן אפגעשניטן ס'איז אינגאנצן אויפגעדעקט דעמאלטס אין צריך למול דארף מען אים נישט איבערמאלען, וואס טייטש נישט דא דא קיין ציצין המעכבין, ואם לאו, טאמער ס'איז נישט אזוי, וואס טייטש טאמער ס'איז מתקשה, און ס'זעהט נישט אויס מהול, דעמאלטס צריך למול דארף מען אים איבערמאלען, מ'דארף אראפנעמען דארט די הויט, זאגט די גמרא במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט אביסל אנדערש, רבי שמעון בן גמליאל אומר קטן המסורבל בבשר, רואין אותו כל זמן שמתקשה ואינו נראה מהול צריך למולו, טאמער ווען ס'איז מתקשה זעהט ער נישט אויס געמאלעט, דארף מען אים איבערמאלען, ואם לאו אין צריך למולו, טאמער ס'זעהט נישט אויס געמאלעט דארף מען אים נישט איבערמאלען יעצט בעצם ביידע זאגן דא די זעלבע זאך קוקט אויס נאר וואס דען ס'דא א קליינטשיגע נפקא מינה שמואל זאגט אין די לשון אז ווען ס'איז מתקשה ונראה מהול וואס טייטש בשעת קישוי ס'זעהט אויס געמאלעט דארף מען נישט איבערמאלען די ברייתא זאגט אז טאמער בשעת קישוי זעהט נישט אויס געמאלעט דארף מען יא איבערמאלען איז מאי בינייהו פרעגט די גמרא וואס איז למעשה א חילוק צווישן די צוויי, ווי וועט אויסקלאפן א נפקא מינה, זאגט די גמרא איכא בינייהו נראה ואינו נראה, ביי אן אופן וואס ס'קוקט נישט אינגאנצן אויס אז ס'איז דא דארט ציצין המעכבין, נאר אביסל, דארט וועט כאפן א נפקא מינה צווישן שמואל און די ברייתא, ווייל לויט שמואל, שמואל זאגט כל זמן שמתקשה ונראה מהול, ס'קוקט אויס געמאלעט, איז נאר דעמאלטס דארף מען אים נישט איבערמאלען, און במילא ביי אזא קינד וואס ס'האלבוועגס קוקט אויס האלבוועגס נישט, מ'קען נישט זאגן ס'קוקט אויס געמאלעט, ס'קוקט נישט אויס געמאלעט, ס'האלבוועגס, און ביי האלבוועגס, לויט שמואל מ'דארף אים איבערמאלען, מה שאין כן לויט די ברייתא, וואס די לשון פון די ברייתא איז, טאמער ס'איז אינו נראה מהול, דאס טייטש בשעת קישוי, ס'קוקט נישט אויס געמאלעט, דא אוודאי קוקט עס נישט אויס נישט געמאלעט, ס'קוקט אויס האלבוועגס, איז ביי אזא ציור לויט די ברייתא וועט מען נישט דארפן איבערמאלען. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה מל ולא פרע כאילו לא מל זאגט די גמרא תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא המל אומר דער וואס מל'ט מאכט א ברכה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על המילה אבי הבן אומר דער טאטע מאכט א ברכה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו העומדים אומרים די וואס שטייען ארום און ארום זאגן כשם שנכנס לברית, כך יכנס לתורה לחופה למעשים טובים, והמברך, און שפעטער איז מען מכבד איינעם צו מאכן א ברכה אומר, אשר קידש ידיד מבטן, דער וואס האט מקדש געווען, רש"י זאגט ידיד מבטן דאס איז יצחק, אזוי ווי מען זעט אז דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר אברהם, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת דאס איז ידיד מבטן, און ער איז קידש ידיד מבטן פארוואס? ווייל אברהם אבינו איז נצטווה געווארן צו מל'ן יצחק ווען ער איז נאך געווען מבטן איידער ער איז געבוירן געווארן, און ממילא מאכט מען די ברכה אשר קידש ידיד מבטן חוק בשארו שם, ער האט געלייגט די חק די ברית ביי זיין שארו ס'טייטש ביי די קינדער כלל ישראל מל'ט זיך וצאצאיו חתם באות ברית קודש, על כן בשכר זאת בזכות די מצוה פון מילה קל חי חלקנו צוה להציל ידידות שארנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו, ס'טייטש מען בעט פון די רבונו של עולם זאל מצווה זיין צו ראטעווען דאס קינד משחת פון גיהנום, רש"י ברענגט די פסוק, גם את בדם בריתך שלחתי אסירייך מבור אין מים בו, ס'טייטש בזכות ברית מילה איז מען ניצל פון די בור אין מים פון גיהנום און דאס דאווענט מען פאר רבונו של עולם בשעת'ן ברית די מפרשים צייכענען צו די באקאנטע מדרש אז אברהם אבינו איז עומד על פתחו של גיהנום און לאזט נישט אריין דארט איינער וואס איז גע'מל'עט, על כל פנים דאס ליגט אלץ אין די ברכה ברוך אתה השם כורת הברית. זאגט די ברייתא ווייטער המל את הגרים אומר ווען מען מל'עט א גר מאכט מען די ברכה ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה אזוי מאכט די מוהל

ולהטיף מהם דם ברית, שאלמלא דם ברית חוקות שמים וארץ לא נתקיימו, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, ברוך אתה השם כורת הברית. הדרן עלך ר' לעזער דמילה, הדרן עלך ר' לעזער דמילה, הדרן עלך ר' לעזער דמילה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער. ר' לעזער אומר, ר' לעזער זאגט, תולין את המשמרת ביום טוב ונותנין לתלויה בשבת, וואס טייטש צוויי דינים, קודם כל זאגט ר' לעזער אז מען מעג אויפהענגען א משמרת יום טוב, וואס איז דאס א משמרת? משמרת דאס איז אזא זיפ וואס מען לייגט ארויף אויף א פאס, וואס אין דעם זיפ לייגט מען אריין שמרים, טרויבן וואס מען האט אויסגעקוועטשט און די וויין וואס ליגט איינגעזאפט אין דעם טראפט אראפ דורך די זיפ אריין אינעם פעסל, איז די פראבלעם פון אויפציען אזא זיפ אויפן פאס איז ווייל בשעת וואס מען ציעט עס אויס מאכט מען א אוהל, ס'איז א אוהל עראי אבער מען מאכט א אוהל, פון דעסטוועגן זאגט רבי אליעזר יום טוב מעג מען דאס טון, שבת נישט, ווייל שבת האלט מען, מען וועט זען אין גמרא וואס איז טאקע די דין וואס איז חילוק יום טוב און שבת, אבער יום טוב זאגט ער מען מעג, ונותנין לתלויה בשבת און די זעלבע זאך זאגט רבי אליעזר שבת, טאמער מ'האט אויסגעשפרייט די משמרת פון פאר שבת, וואס טייטש איך מאך נישט קיין אוהל, דעמאלטס זאגט רב לעזער מ'מעג אריינלייגן אין דעם די שמרים, ס'הייסט נישט קיין בורר, און ווי רש"י זאגט דאין דרך בורר בכך, ס'הייסט נישט א דרך בורר, דרך בורר זענען מפרשים מסביר איז נארמאל בורר לאוצר, אויף אוועקצולייגן דא איז עס אויף צו טרינקען און במילא הייסט נישט קיין בורר, מעג מען אריינלייגן אין דעם די שמרים, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן אין תולין את המשמרת ביום טוב, מען טאר נישט תולה זיין די משמרת ביום טוב, און כל שכן נישט אין שבת, ואין נותנין לתלויה בשבת, און די זעלבע זאך זיי קריגן זיך אויף רבי אליעזר, זיי זאגן מען טאר נישט אריינלייגן שמרים אין דעם משמרת שבת, פארוואס ווייל דאס הייסט יא בורר, אבל נותנין לתלויה ביום טוב, וואס טייטש טאמער מען האט געלייגט מען האט אויסגעשפרייט די משמרת פון פאר יום טוב, דעמאלטס מעג מען אריינלייגן אין דעם יום טוב די שמרים פארוואס ווייל דאס איז צורך אוכל נפש און במילא איז נישט קיין פראבלעם מה שאין כן אויסצושפרייטן די משמרת קען מען טון בעצם פאר יום טוב מען דארף עס נישט טון יום טוב אליין און במילא אז ס'פעלט נישט אויס היינט צו מאכן זאגן די חכמים האסט עס געקענט נעכטן מאכן טארסט עס נישט מאכן יום טוב זאגט די הייליגע גמרא השתא רב לעזער אוסופי אוהל עראי לא מוספינן למיעבד לכתחילה שרי וואס טייטש וויאזוי קען רב לעזער אין די משנה זאגן תולין את המשמרת ביום טוב מען מעג תולה זיין די משמרת אונז ווייס מיר דאך אז ר' לעיזער האלט אז אפילו מוסיף זיין אויף אן אוהל עראי טאר מען נישט, אז ס'איז דא א אוהל עראי וואס עקזיסטירט שוין טאר מען נישט מוסיף זיין אויף דעם אזוי ווי מ'וועט באלד זען אזוי ווי אונז האמיר שוין געזען, און ממילא ווי קען ער זאגן דא אז לכתחילה מעג מען עס טון? זאגט די גמרא מאי היא, ווי האמיר געזען טאקע אז ר' לעיזער האלט אז מ'טאר נישט מוסיף זיין אויף אוהל עראי דתנן, אזוי ווי מ'האמיר געלערנט אין די משנה דף קכ"ה עמוד ב', פקק החלון, דער פקק וואס דעקט צו די פענסטער, ר' לעיזער אומר בזמן שקשור ותלוי פוקקין בו, נאר טאמער ס'איז צוגעבינדן און ס'הענגט מעג מען אזוי פארשטאפן די פענסטער, ואם לאו טאר מען נישט אין פוקקין בו, טאר מען נישט פארמאכן די פענסטער פארוואס? ווייל ס'איז א מוסיף על אוהל עראי טאמער ס'איז נישט צוגעבינדן איז ער א מוסיף על אוהל עראי ווייל די וואנט הייסט די אוהל עראי און ווען דו דעקסט צו די פענסטער ביסטו א מוסיף על אוהל עראי וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין בו חכמים קריגן זיך און זיי זאגן אז מ'מעג יא אבער על כל פנים זאגט די גמרא ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הקל מודים שאין עושין אוהל עראי בתחילה ביום טוב יעדער איז מודה אז לכתחילה ווען מ'טאר נישט מאכן א נייע אוהל עראי ואין צריך לומר בשבת פארשטייט זיך נישט שבת, לא נחלקו אלא, די מחלוקת דא איז להוסיף מוסיף צו זיין אויף אוהל עראי שר' לעזער אומר אין מוסיפין ביום טוב וויין צו חוה מ בשבת, ר' לעזער האלט מען טאר נישט יום טוב פארשטייט זיך אז נישט שבת, וחכמים אומרים מוסיפין בשבת ואין צריך לומר ביום טוב, און חכמים האלטן מען מעג יא, אבער על כל פנים איז א סתירה מיט אונזער משנה ווי אזוי זאגט ר' לעזער ביי אונזער משנה תולין את המשמרת ביום טוב דאס איז דאך אן אוהל עראי, ענטפערט די גמרא, ר' לעזער סבר לה כר' יהודה, ר' לעזער האלט ווי ר' יהודה וואס ר' יהודה איז מתיר צו מאכן א מלאכה לצורך מכשירי אוכל נפש, וואס טייטש האט גארנישט צו טון צו מען מעג מאכן אוהל ארעי צו נישט, אפילו אז מען טאר נישט בדרך כלל מאכן אוהל ארעי, לצורך מכשירי אוכל נפש מעג מען יא, דתניא אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, זאגט די ברייתא, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, ס'טייטש אלע מלאכות וואס מען טאר נישט טון שבת טאר מען אויך נישט טון יום טוב, חוץ מלאכות פון אוכל נפש טייטש צוגרייטן עסן אויף צו עסן, קאכן עסן, באקן עסן, אזעלכע סארט מלאכות, רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש, רבי יהודה איז אויך מתיר מכשירי אוכל נפש, למשל אויסשארפן א מעסער כדי צו קענען שניידן עסן, צו צופיקסן אן אויוון כדי צו קענען באקן די מכשירי אוכל נפש, און ממילא זאגט די גמרא רבי לעזער האלט אויך ווי רבי יהודה, און פארדעם זאגט רבי לעזער אין אונזער משנה אז תולין את המשמרת, די תליית משמרת, איז אויך מכשירי אוכל נפש, ס'איז נישט אוכל נפש אליין, ס'איז מכשירי אוכל נפש, אבער אז ער האלט ווי רבי יהודה מעג מען דאס טון יום טוב. זאגט די גמרא, אימר דשמעינן ליה לרבי יהודה, וויאזוי קענסטו זאגן רבי אליעזר האלט ווי רבי יהודה, ווען האט רבי יהודה געזאגט מען מעג מאכן מכשירי אוכל נפש מכשירים שאי-אפשר לעשותם מערב יום טוב, אזעלכע סארט מכשירים וואס מען קען נישט טון פון פאר יום טוב, למשל טאמער די אייזן וואס מען בראט אויף דעם פלייש טאמער ס'האט זיך אויסגעבויגן יום טוב, מעג מען עס פאררעכטן יום טוב, אבער מכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב מי שמעת ליה, ווי האמיר געזען רבי יהודה איז אויך מתיר אזעלכע סארט זאכן וואס מען האט געקענט טון פאר יום טוב, און ממילא אז רבי יהודה האלט נישט אז מען מעג טון מכשירים וואס מען האט געקענט טון נעכטן, איז דא אויך די משמרת האט מען דאך געקענט טון נעכטן, ענטפערט די גמרא ניין, דרבי לעזער עדיפא מדרבי יהודה, ס'טייטש רבי לעזער איז נאך מער מיקל ווי רבי יהודה, רבי יהודה האט טאקע נאר מתיר געווען צו טון מכשירים וואס מען האט נישט געקענט טון נעכטן, און רבי לעזער איז מתיר נאך מער, רבי לעזער איז מתיר אפילו אזעלכע סארט מכשירים וואס מען האט געקענט טון נעכטן מעג מען אויך היינט טון.